משיחת י' שבט תשכ"א. דער ענין פון ואתם הדבקים בהוי' אלוקיכם איז זיך ווי מבואר במקום אחר בארוכה, איז ניט אז דאס איז ווי א דביקות של שני עניינים נפרדים חס ושלום, ווארום דעמאלט קאן זיך ניט זיין דער אמיתת ענין החיים בשעת ער געפינט זיך ניט אין מקור החיים.

וואס דאס איז זיך א ענין וואס מאנט זיך ביי יעדער אידן, און מען האט זיך דאס געזען בפועל כידוע הסיפור פון בעל ההילולא וואס ער האט דערציילט פון דעם רבי'ן נשמתו עדן פון זיין פאטער אז בשעת ס'איז געווען אן אסיפה פון גדולי ישראל בנוגע צו רבנות

האט אים אויף דערויף געענטערט דער רבי נשמתו עדן אז איך שטעל אויף דעם, און האט עס מסביר געווען אז בתור הכנה צו בר מצוה האט ער דורכגעארבעט מיטן גוף מיט יעדער אבר די מצוות וואס איז שייכות צו דעם אבר. ס'איז דאך איצטער געווארן א סדר אז יעדער ענין דארף מען האבן א ראיה פון גמרא, איז דאס אויך דא דער ענין אין גמרא וואס רבי חייא האט געזאגט מחזיקנא טיבותא לרישא אז בשעת ער קומט למודים איז מעצמו כרע, דאס הייסט אז ניט ער דארף האבן אויף דערויף התבוננות, און ער רעדט ניט וועגן זיין נשמה, נאר מחזיקנא טיבותא לרישא צו דעם רישא, צו דעם ראש הגשמי, אז בדרך ממילא בשעת די נשמה זאגט מודים, דארף זי זיך ניט טראכטן וואס דער טוט דער גוף, זאל דעמאלט טון אז ער קען גאר טראכטן וועגן אן אנדער ענין ווי ער איז מבאר די עניינים אין ירושלמי אז מ'האט דעמאלט געטראכט וועגן מלכות של מעלה און וואס ס'האט זיך געטון מיטן גוף הגשמי מנפשיה כרע ער האט זיך געבוקט ווארום ער איז זיך א מרכבה צו דעם חיות וואס געפינט זיך אין אים ווי די אברי הגוף ביי יעדערן אפילו להבדל ביי ניט קיין אידן. איז אויך א מרכבה צו דעם זיין נשמה, און וויבאלד אז ביי אים איז וואס איז זיין חיים, די נפש האלוקית, דער ואתם הדבקים בהוי' אלוקיכם, דערפון נעמט ער דעם חיים, איז אויך דערפון פארשטאנדיק אז כד מטא לרישא, למודים, איז מנפשיה כרע, דער בשר הגשמי גיט זיך א בוק. וואס בא אים בשר הגשמי לעבט זיך ניט אנדערש ווי דער נפש האלוקית ווייס, און דער נפש האלוקית דארף דאס ניט וויסן בכח ההבנה והשגה, וויבאלד אז כל חייו זיינע חיים רוחניים דעם יראת השם לחיים און אמונת השם,

וואס דאס איז זיך דער אמיתית ענין התפילה, דערפאר ווערט זיך דאס דערציילט אויף רב חייא וואס בשעת מ'האט געדארפט האבן א תפילה כדבעי בשלימותה, איז זיך האט זיך רבי געבראכט רב חייא ובניו און דעמאלט איז געווערן דער ענין פון תפילה ווי ס'דארף זיין אז מ'האט גלייך נתקיים געווארן ענינים אז מ'האט געזאגט משיב הרוח נשיב זיקה

נאר מיד שעלה ברצונו איז דאך גלייך דער אבר מתנענע דער חי שבאבר, און דער גוף און דער גוף פון דעם אבר בדרך מרכבה, אט אזוי דארף זיין אין קיום המצוות ועל אחת כמה וכמה בלימוד התורה, אז דער שכל וואס דאס איז די הבנה והשגה אויכעט פון דעם נפש הבהמית,